שלום עליכם, דא רעדט ישעיה שעפער,, ברוך הבא אינעם אידישן קלאנג ארכיוו אויפן נאמען פון פרענסיס בראנדט, א פראיעקט פונעם אידישן ביכער צענטער אין אמהערסט מאסעטשוסעטס.

מיר געפרעגט זייער א אינטערעסאנטע פראגע, פרעגט זינט ווען באשעוויס זינגער האט געוואונען די נאבעל פרעמיע, וואס פאר א ווירקונג האט עס געהאט אויף דער אידישער ליטעראטור? דאס וויל וויסן, א סטודענט פון אינדיע וואס לערנט זיך אין בעלגיע, זיין ספעציאליטעט איז אנטראפאלאגיע, ער גיבט זיך נישט אפ מיט ליטעראטור. אבער א סטודענט אין בריזש וואס ער גיבט זיך יא אפ מיט ענגלישער ליטעראטור. און ער שרייבט א דיסערטאציע וועגן די ענגליש די ענגליש אידישע שרייבערס, אידן וואס שרייבן אויף ענגליש אין אמעריקע, זייער אנגעזעהענע שרייבער, זייער אסאך אזעלכע, פרעגט ער מיך צו לעצטנס איז אויך דא א ווירקונג פון דער אידישער ליטעראטור אויף זייער שרייבן. און איך מיין דאס זענען אלס סימנים פון דעם אויף ווי ווייט אין דעם מאדערנעם אינטעלעקטועלן קרייז פון אייראפע און אמעריקע איז אידיש דערגאנגען דורך דעם וואס די אידישע ליטעראטור איז דערגאנגען צו זיי, און אומעטום געפין איך בראשירט די ווערק פון זינגערן און פון שלום עליכמען און פון גראדען און אין פריערדיגע צייטן אויך פון אנדערע פון פרצן און פון אשן. אבער דער אויפטו פון דער אידישער ליטעראטור פאר אידיש איז אסאך מער ווי דאס מאכן אידן און אנדערע איבער דער גאנצע מאדערנער וועלט אידיש באוואוסטזיניג, כ'וואלט געזאגט אידיש וויסיג. די אנדערע אידישע תפוצות שפראכן זענען בכלל נישט דערגאנגען צו מער ווי דעם סטאטוס פון היימישע רעדשפראכן בעל פה און קנאפע בייהילפערישע טייטשנדיגע

און דעריבער איז געבליבן א מחיצה עד היום צווישן דזשודעזמע, יהודיש און פארסיש, און דער גאנצע מאדערנע וועלט. נישט יענע שפראכן האבן זיך מאדערניזירט, נישט זיי האבן אריינגעטראגן אין זייערע אידישע סביבות דעם חשק, דעם פרואוו, דעם אימפעט פאר אן אייגענער אידישער וועלטליכקייט.

זשאנערן וואס זענען אויף די אנדערע שפראכן בכלל נישט בנמצא, און אויף דעם אופן שטארק בארייכערט, דערהיינטיגט די אידישע שפראך. און דא האב איך אינזינען בעלעטעריסטיק, נאר נישט בעלעטעריסטישע זשאנערן, נאר נישט נאר בעלעטעריסטיק. אויף אידיש איז דא א שטיקל טעכנישע ליטעראַטור, דאָס הײסט, װיסנשאַפֿטלעכע ליטעראַטור, נאַטור-װיסנשאַפֿטלעכע ליטעראַטור, סאָציאַל-װיסנשאַפֿטלעכע ליטעראַטור, פּאָליטישע ליטעראַטור. דאָס זענען אַלץ טעמעס, װאָס בלױז ייִדיש און העברעיִש פֿאַרמאָגן זײ אין דער נײַער צײַט. דאָס זענען אַלץ טעמעס און שטחים, װאָס זײ קומען אַפֿילו נישט אין באַטראַכט אין שײַכות מיט זשודעזמע, יהודיש און פּאַרסיש. און אין דער מאדערנער וועלט זענען אזעל איז אזא טעמאטיק א א בולטער סימן פון א דערגאנגענער שפראך. דער דער דער דייטשער שפראך סאציאלאג היינץ קלאס האט געזאגט אז א מאדערנע האט ער דעפינירט א מאדערנע שפראך אזוי, א מאדערנע שפראך האט ער געזאגט האט זשאנערן אחוץ בעלעטעריסטיק און זשורנאליסטיק. און דאס איז זייער א פראגמאטישער צוגאנג, דאס הייסט די מאדערנע וועלט איז דאך א טעכנאלאגישע וועלט, און א מאדערנע שפראך וואס פאסט פאר דער טעכנאלאגישער וועלט דארף האבן זשאנערן אויסער די פון דער בעלעטעריסטיק און זשורנאליסטיק. אבער אפילו די בעלעטעריסטישע זשאנערן אויף אידיש שטייען אן א שיעור דיפערענצירטער ווי די אויף די אלע אנדערע תפוצות שפראכן. איז ערשטנס אידיש אנדערש פון די אנדערע תפוצות שפראכן מיט אירע זשאנערן, דער עיקר מיט דעם וואס זי אוועק ווייטער ווי דער זשורנאליזם און די בעלעטעריסטיק, און צווייטנס איז אידיש געווארן די טרעגערין פון נייע געדאנקען, אינטערעסן, איבערלעבונגען, די אידישע וועלטלעכקייט. איז איר הויפט נייער געדאנק. צו דער אידישער מחנה איז געקומען די אידישע וועלטלעכקייט דורך דער אידישער ליטעראטור, און בלויז אידיש און העברעאיש זענען געווארן די שפראכן אדער די שפראך פון אלע סתירות, פלוסן און מינוסן, אמביווילענסן און קאנפליקטן, צילן און חלומות פונעם מאדערנעם לעבן. ייִדיש האָט און ייִדישע ליטעראַטור האָבן ייִדן געפֿירט אויף וואַריִיִרטע סטימולירנדיקע נײַע וועגן, פֿאַרשטייט זיך, אויך אויף ריזיקאַלישע וועגן, אָפֿענערע וועגן, וואָס מע קען נישט פֿון פֿאָרויס וויסן וווּהין זיי וועלן פֿירן, און אייניקע זענען טאַקע אַראָפּ פֿון וועג און אַריבער אין פֿרעמדע לאַגערן. יעדע וועלטלעכקייט מאָנט. איר פרייז, פונקט ווי יעדע טראדיציע מאנט איר פרייז. מיט דער טראדיציע דארף מען זיך ראנגלען זי צו דערהיינטיגן, זי זאל נישט בלייבן פארגליווערט און שמאל קעפיג און אנגעצילט בלויז אויף דער קלאסיק אירע. און מיט דער וועלטליכקייט דארף מען זיך ראנגלען זי זאל נישט ווערן אויסגעאידישט אין תוכן און בלויז בלייבן אידיש אין לבוש, ווייל אן אן אייגענעם תוכן קען קיין מלוכה'יש נישט פארזיכערטע מינאריטעטן שפראך זיך נישט אויפהאלטן צווישן דורות'דיג הכלל אידיש האט געבראכט און די אידישע ליטעראטור האבן געבראכט נייע זשאנרען נייע איבערלעבונגען און דריטנס צוליב די אלע נייעסן איז אידיש אויך געווארן א שפראך צוזאמען מיט העברעיש וואס האט ארום זיך אויפגעבויט אן אייגענע אידעאלאגיע. אן אייגענעם איזם. אין דער פרומער וועלט איז אידיש נישט אן אייגענער איזם. אידיש אין דער פרומער וועלט איז דער סימן פון פרומקייט. אבער אין דער וועלטלעכער וועלט האט אידיש אנטוויקלט אן אייגענעם איזם, אן איבערצייגונג אז זי האט א ווערט אין און פאר זיך, דער דער גאנצער צוגאנג אין און פאר זיך איז אן אינטערעסאנטער, באמת באגריפיג זייער אינטערעסאנטער צוגאנג וואס שטאמט, איז א פראדוקט פון דעם, איך מיין דער הויפט, איבערהויפט פונעם דייטשישן און אפשר אויך פונעם פראנצויזישן ראמאנטיציזם, אז שפראכן זענען אייגנטליך מאטארן וואס האבן אן אייגענע אייגענע דינאמיק, און די דינאמיק וואס איז אין די שפראכן, דאס איז די דינאמיק וואס פירט דאס פאלק. בירנבוים אין זיין ערשטער ציוניסטישער העברעאיסטישער פאזע האט געהאלטן אז אויב אידן וועלן ווידעראמאל אנהייבן רעדן לשון קודש וועלן זיי ווידעראמאל ווערן נביאים פאר דער גאנצער וועלט. פארוואס? ווייל אין לשון קודש אליין איז דא די דינאמיק וואס ברענגט צו נביאות, וואס ברענגט צו עטיק. און אין שייכות מיט אידיש זענען אויך געווען אזעלכע פילאזאפיעס און זענען נאך היינט דא, אז אין אידיש אליין איז דא אזא מיסטיק, אזא נס, אזא כח, וואס ברענגט צו גרויסע גרויסע גרויסע אידישע שאפונגען און גרויסן אידישן שטאלץ. דאס וואס אידיש האט געהאט האט אנטוויקלט ארום זיך אן אייגענעם איזם, דאס איז באמת א יחיד במינו'דיגע דערשיינונג אין דער אידישער תפוצות געשיכטע, וואו שפראכן זענען אויפגעקומען און פארגאנגען, אן חסידים, אן באוואינערס, די רבנישע פרומע ליטעראטור באוויינט נישט די פאלקס-שפראכן וואס גייען אונטער, און אויב עס איז נישט קלאר פאר אונז היינט צו טאג וואס עס וועט זיין דער גורל פונעם וועלטליכן אידיש, דארף אבער קלאר זיין פאר אונז אז זי וועט נישט פארשווינדן אן א שפור כמעט און אן א טרער, ווייל.

נייע זשאַנערן, נייע איבערלעבונגען, אַן אייגענעם איזם, אין דער זעלבער צייט ווען יידיש האָט דורכגעמאַכט די איבערלעבונגען, דערקלערט פאַרוואָס דער ריב הלשונות איז געווען צווישן יידיש און העברעיש, און נישט צווישן דזשודעזמע און העברעיש, נישט צווישן יאַהודיש און העברעיש, נישט צווישן פּאַרסיש און העברעיש. דער קאַמף איז נישט געווען נאָר וועגן דעם וואס דארף זיין דער לבוש פון דער אידישער מאדערנקייט, נאר וועגן דער פירערשאפט פון דער אידישער מאדערנקייט, וועגן דער ריכטונג פון דער אידישער מאדערנקייט, און אידיש און העברעאיש זענען ס'רוב געווען פאלאריזירט אין פארשידענע ריכטונגען, וואס דזשודעזמע האט נישט געהאט איר ריכטונג, און פארסיש און יאהודיש האבן נישט געהאט זייערע אייגענע ריכטונגען.

איך האלט אז נישט צוליב עפעס אן אינעווייניגסטן מיסטעריעזן כח, דא דארף מען זיך גוט אריינטראכטן אין דער ספעציפיק פון דער השכלה אין מזרח אייראפע, פון דער מאדערניזירונג אין מזרח אייראפע וואס איז באווירקט געווארן פונעם ארומיגן מאדערניזם און נאציאנאליזם. דא דארף מען קלאר זעהן ווי די מזרח אייראפעאישע השכלה, און דאס וועל איך היינט ביינאכט זיכער נישט פרובירן אנטוויקלען, האט די דרויסנדיגע ווירקונגען סוף כל סוף טיילווייז פאראידישט, פאראייגנט, געמאכט פונעם סאציאליזם א אידישן, געמאכט פונעם נאציאנאליזם א אידישן, און אפילו זיי צונויפגעבראכט אין דעם ארבעטער ציוניזם. בלויז אידיש און העברעאיש. און בלויז אין מזרח אייראפע האבן גענומען אויף זיך דעם עול פון אויסשטימען מאדערנקייט, וועלטליכקייט, און דורות'דיגקייט, אידישקייט, אפשר סתירות'דיגע צילן, נאר דאס ראנגלען זיך מיט זיי איז אויך געווען אן אויפטו פאר ביידע שפראכן. פאר א אידישער ביבליאטעק ביים אנהייב פון אידישן ביכער חודש, דארף דעריבער זיין א באזונדערער שטאלץ צו זיין די היטערין, די טרעגערין, די בויערין, די פארטיידיגערין פון דער אידישער ליטעראטור, פונעם אידישן בוך, טאקע ווייל זיי זענען בויערס פון דער אידישער שפראך, אפילו ווען זיי זענען אלע מער נישט די מאסן-מעדיע וואס זענען אמאל געווען. ווייל זיי זענען עדות צו מאדערנער אידישער גבורה און שעפערישקייט וואס האבן צו זיך קיין גלייכן נישט אין דער תפוצות-געשיכטע, אי ווייל אן זייערע צושטייערס וואלט היינט צו טאג קיין רייך מאדערן אידיש לעבן אויף אנדערע לשונות אויך נישט מעגליך געווען, אידיש האט געגעבן א שטויס פאראויס דאס גאנצע אידישע פאלק אין דער מאדערנער וועלט אריין. איצט בויט זיך א אידישע מאדערנקייט פאראויס נישט נאר אין ישראל אויף עברית און נישט נאר אין די תפוצות אויף אידיש נאר זיכער אויך אויף ענגליש און אויף פראנצויזיש און אויף שפאניש, די אנדערע מאדערנקייטן זענען נאך שוואך, נאך יונג, נאך רוי. פאר דער ענגליש-אידישער זשורנאליסטיק פֿאַר דער ענגליש-ייִדישער בעלעטעריסטיק, פֿאַר דער ענגליש, פֿאַרן ענגליש-ייִדישן טעאַטער, פֿאַרן ענגליש-ייִדישן פֿילם, פֿאַרן ענגליש, פֿאַר דער ענגליש-ייִדישער פֿאָרשונג, איז דער מוסטער, דער עקוויוואַלענט פֿון ייִדיש, דער וויכטיקסטער וועגווײַזער, אַ מקור, אַ סטימול און אַ מאָנונג וואס אן דעם קענען זיי זיך נישט באגיין, און וואס אפילו דער העברעאישער, דער עברית'ישער, סטימול איז אויך נאך נישט פעאיג זיי צוצושטעלן די פארבינדונג צווישן זיך און דער מאדערנקייט וואס אידיש שטעלט דערווייל צו. זאל אט דער באוואוסטזיין פון דער פיאנערישער און יחיד במינה'דיגער ראל פון אידיש אין אידישן לעבן אין די תפוצות, זיין פאר אונז, כ'מיין פאר אייך און פאר מיר, א שטארקונג און ערמוטיגונג אין אונזער שיינער ארבעט לטובת דער אידישער ליטעראטור און לטובת דער אידישער שפראך, ניט נאר בעת'ן אידישן ביכער חודש, נאר א גאנץ קיילעכדיג יאר, לאמיר תמיד געדענקען, אז מוטיגן מיר דורך דער אידישער ביבליאטעק א אידישע ליטעראטור, מוטיגן מיר א ליטעראטור וואס האט בפירוש טריי געדינט דער שפראך און דער קולטור פון דער אידישער וועלט וואס זי האט געהאלפן שאפן, און פון וועלכער זי אליין איז א הערליכער פראדוקט. דער יום טוב פון אידישן בוך איז א יום טוב פון אידישן לעבן, פון אידישן פאלק אין דער נייער צייט, און דאס איז כדאי זיך צו פרייען דערמיט. א דאנק.
פראפעסאר פישמאן איז גרייט צו ענטפערן אויף קורצע פראגן וואס האבן שייכות בלויז צו דער טעמע. עס זענען דא אזעלכע פראגן, קומט ארויס זימלא. איך קען שפעטער אליין אויפרופן די מענטשן.

וועגן דעם קען איך קיין סאך נישט היינט ביינאכט רעדן, אבער כ'מיין מ'דארף זיכער אננעמען, די פראגע איז געווען צו האט העברעאיש אליין נישט געווארצלט אין דעם גאנצן שפראך בונד פון יענער סביבה פון מיטעלן מזרח, און כ'מיין מ'דארף אננעמען אז דער ענטפער איז זיכער יא, און אז אידן זענען דערגאנגען צו העברעאיש, און אפילו אין אונזערע קלאסישע מקורים איז קלאר דער צוגאנג אז אברהם אבינו קומט נישט פון דארטן, יא ער קומט אדער פון פדן ארם אדער פון אור כשדים, און דארטן האט ער גערעדט א אנדער שפראך מיט טאטע מאמען, און ווען ער האט זיך געזעגנט מיט לוטן און זיי האבן ביידע א נאמען געגעבן דאס זעלבע ארט ווי א סימן פון זייער צעטיילן זיך, טיילן זיך איינער מיטן אנדערן, איז לוט האט עס געגעבן א נאמען אויף לאמיר זאגן אראמעיש, און אברהם האט עס שוין געגעבן א נאמען אויף לשון קודש, מען דארף אננעמען אז. אז לשון קודש איז נישט ארונטער געפאלן פון הימל, נאר איז אויפגעקומען אויף דער ערד, און אין דעם זעלבן אופן ווי אלע שפראכן קומען אויף, פאר וועלכע מיר האבן עפעס היסטארישע באווייזן, דאס הייסט, אדער זיי קומען אויף צוליב דעם וואס אנדערע שפראכן שפאלטן זיך, אדער זיי קומען אויף צוליב דעם וואס אנדערע שפראכן שמעלצן זיך, אדער זיי שפאלטן זיך, אדער זיי שמעלצן זיך, און העברעאיש איז אויך אויפגעקומען. ווי אן אויסדרוק פון א וואקסנדיקער אידישער אפגעזונדערטקייט, פון א וואקסנדיקער אידישער קולטור וואס האט געדארפט האבן איר אייגענע שפראך. די צווייטע פראגע האט צו טון מיט דעם וועגן וועלכן איך האב גערעדט, אזוי איך וויל נישט קיין סאך איבער'חזר'ן וואס איך האב פריער געזאגט. פארשטייט זיך, אייניגע שפראכן זענען פארגאנגען אין משך בלויז פון עטליכע יאר-הונדערטער, און אייניגע שפראכן האבן געלעבט לאנג לאנג, און די וואס האבן געלעבט צום לענגסטן זענען טאקע תרגומיש, וואס אפילו איר נאמען גיט איבער איר פונקציע וואס זי האט אנגעהויבן ווי תרגום לשון, און וואס מען רעדט נאך היינט צו טאג ביי די קורדישע אידן דעם היינטיגן וואריאנט דערפון, און יהודיש דארף מען רעכענען איז זיכער עלטער פאר אידיש, יא, צוועלף הונדערט יאר, דרייצן הונדערט יאר, אידן לעבן דאך אין דער אראבישער וועלט זייער לאנג, און פרסיש אויך זייער אן אלטע שפראך, דזשודעזמא איז א נייערע שפראך ווי אידיש דארף מען רעכענען, אבער מער ווייניגער נישט קיין סאך נייער, און דאס זענען אלץ שפראכן וואס האבן אנגעהאלטן

טרעפן טרעפן אן כסדר מענטשן וואס רעדן די שפראך וואס לייקענען אז זיי רעדן די שפראך ווייל זיי ווייסן נישט אז זיי רעדן די שפראך זיי האלטן אז זיי רעדן אראביש אבער עס איז קלאר אז גראמאטיש און לעקסיש און פאנאלאגיש איז עס נישט איז עס בלויז אידן רעדן דעם אראביש און אז מען לערנט אויף דעם אראביש מיט קינדערלעך און אזוי ווייטער. עס איז אמת אז יעדע פון די אידישע שפראכן האט עפעס אויסערגעווענליכס וועגן זיך צו דערציילן, און אראמיש, תרגומיש, האט אויך דעם נס וועגן זיך צו דערציילן אז מען האט איר אריינגענומען אין לשון קודש, אז דער טראדיציאנעלער גאנג איז אז דאס איז דאך אייגנטליך לשון קודש אויך, אז אראמיש איז אויך לשון קודש, אז דאס איז נישט, סאיז אזוי אזוי אריינגענומען און פאראייגנט געווארן אז מהאט זי אריינגענומען אין די מיטן העכסטן קאמפלימענט וואס מקען אפגעבן א שפראך ביי אידן, דאס הייסט אז זי איז אויך לשון קודש. דזשודעזמא האט צו דערציילן אז מהאט אריינגענומען ביי ספרדים דזשודעזמא אינעם דאווענען אסאך מער ווי אידיש. אז אין שילן וואו דער עולם רעדט דזשודעזמא איז דא זעהר אסאך פון די זמירות ביים דאווענען זענען אויף דזשודעזמא, וואס אין קיין קיין שיל אפילו ביי חסידים וועט מען נישט זיך צוזינגען אינמיטן דאווענען א אידיש פאלקס ליד. אדער א אידישע איבערזעצונג פון אדון עולם, אזוי אז וועגן יעדע פון די אידישע שפראכן וואס זענען לאנג געבליבן אין זייערע סביבות איז דא צו דערציילן זייער וויכטיגע אונטערשיידן, וואס דאס נעמט נישט אוועק פארשטייט זיך פון דער אייגנארטיגקייט פון אידיש. כ'האב דא אבער געזען א פראגע, דאכט זיך דער פריינט יא זייט אזוי גוט. וואס איז פארגעקומען מיטן אידישן טייטש חומש? איר געדענקט אלע די באבע מנחה, דער באבע, דער באבע'ס קרבן מנחה סידור, און אידן, נישט נאר אידענעס, אידן האבן אויך געהאט חומשים מיט טייטש און סידורים מיט טייטש, ס'איז מיט זיי גארנישט נישט פארגעקומען, זיי זענען דא. זיי דערשיינען יעדעס יאר, מען דארף לעבן אין יענער סביבה זיי צו זען, אבער איר וועט אריינגיין אין א צו א פרומען מוכר ספרים, אפשר אין מאנטריאל איז אפילו דא אזא, איך ווייס נישט, אבער אין ירושלים איז דאך זיכער דא אזא, אין אנטווערפן איז דא, אין ניו יארק איז דא, וועט איר זען אז נישט נאר מען דרוקט איבער,

מערסטנס חסידישער, ווייניגער און ווייניגער מתנגדישער אבער מערסטנס חסידישער, כ'וואלט געזאגט עקסט פרומער חסידישער סביבה איז נאך דא א שטארקע טייטש ליטעראטור אבער אויך א פארזיכיגע ליטעראטור א פרומע. איר ווייסט דאך אמאל אז איך האב געזאגט א יעדן אז פון א געוויסן לאגער אז כ'קען נישט זיין אינדערפרי ביי א ברעקפעסט ווייל ביז איך ביז איך ענדיג דאווענען מיט טלית און תפילין איז שוין כ'ווייס זיבן דרייסיג איך קען נישט קומען זיבן אזייגער צום פרישטיק אין האטעל זאגט ער טלית און תפילין אים האט מען געלערנט אז דאס איז פארשווינדן אין מיטל אלטער אזוי דאס איז בלויז אויב מ'איז נישט אריינגעטאן אין דער סביבה דאכט זיך אז עס איז פארשווינדן אבער די טייטש סביבה אין יענער סביבה איז נאך זייער א שטארקער און דערשיינט זייער שיין, שיין איבערגעדרוקט מיט שיינע טאוולען, און איך זעה נישט אז אפילו קריית ספר וואס דארף אויסרעכענען יעדעס יאר אלע ביכער וואס דערשיינען אין ישראל רעכנט זיי נישט אויס, ווייל אויך זיי האבן זיי האבן דאס נישט אינזין, זענען נישט אריענטירט אויף די צענדליגער פון דאס ניי איבערגעדרוקטע און אויך דאס ניי מחבר געווענע ווערק פון דער טייטש ליטעראטור.
אויב דער פארזיצער מעג פרעגן אויך א פראגע. איר האט געזאגט אז אידיש איז געווארן א מין חותם פאר דער פרימער וועלט אין גלות. פון פרומקייט היות אסאך שולן און ישיבות לערנט מען כ'רעד פון פרומע אין די פרומער וועלט רעדן לערנט מען היינט אין ענגליש און אפילו גמרא איז צו וועט זיין א אנדערע מין חותם אדער דער חותם וועט זיך אפרוקן פונעם חותם צו ס'איז דא עפעס אנדערש וואס וועט פארטרעטן.
די פרומע וועלט האט זיך שוין אן עצה געגעבן אן אידיש, ס'רוב פון די פרומע וועלט, עס איז נאך געבליבן, עס איז נאך געבליבן א שטארקע פרומע וועלט וואס קען זיך אן אידיש נישט קיין עצה געבן, וועגן דעם האב איך גערעדט, דאס איז אן אויפטו אין דער פרומער וועלט, אז מען זאל האבן אן אידעאלאגישן צוגאנג צו א שפראך, אז מען זאל נישט האבן אן אידעאלאגישן צוגאנג צו אידישער שפראך, און מען זאל אריבער פון איין רעד שפראך צו דער אנדערער, דאס איז דער קלאסישער פרומער דרך. אזוי דאס אריבערגיין פון אידיש אויף ענגליש, דאס דארף מען זעהן אין דער זעלבער ליניע פון דער געווענליכן, פון דעם געווענליכן פרומען צוגאנג, אז קיין שפראך האט נישט קיין באזונדערע חשיבות לשון אויסער לשון קודש, און די שפראך וואס מען דארף נוצן כדי צו פארשטיין לשון קודש, אויב עס בייט זיך די שפראך פון אידן וואס זיי דארפן האבן כדי צו פארשטיין לשון קודש, איז, גייט מען אריבער אויף יענער שפראך. דאס איז דער געווענליכער אידישער צוגאנג, דאס איז נישט קיין נייעס. דאס וואס מען לערנט אידיש, וואס מען לערנט גמרא אויף ענגליש, איז נישט קיין נייער צוגאנג, ווייל די אלע אידישע שפראכן וואס איך האב אויסגערעכנט האט מען דאך געלערנט אויף זיי גמרא, און שפעטער ווען די שפראכן זענען אפגעשוואכט געווארן איז מען אריבער אויף אנדערע שפראכן צו לערנען גמרא. בלויז דער צוגאנג פון איינקלאמערן זיך אין א געוויסער שפראך, אויב איר ליינט בדרכי התורה, איז קלאר אז דער שרייבער מיינט אז אברהם אבינו האט גערעדט אידיש כאטש אין די וואכן טעג. אויב ער האט נישט גערעדט אידיש שבת און יום טוב האט ער גערעדט אידיש אין די וואכן טעג. דאס איז א בפירוש'ער אידעאלאגישער צוגאנג וואס איז א נייעס אין דער פרומער וועלט, עס איז אבער בלויז אין דער עקסט פרומער וועלט, דאס הייסט אין דער, אפילו חסידישע קרייזן זענען שוין דא חסידישע קרייזן וואס טוען דאס נישט, וואס זענען נישט איינגעשפארט

וואס שייך מארגן דארפט איר אהיים גיין און רעדן אידיש מיט אייערע קינדער, דאס איז וואס שייך מארגן.
ווען איך האב פארגעשטעלט דעם רעדנער פראפעסאר פישמאן האב איך נישט געוויסט אז פרוי פישמאן געפינט זיך מיט אים, און היות זי איז אויך נישט זי איז בפירוש א גאסט אין מאנטריאל, זענען מיר איר מקבל פנים ווי תמיד מיט א ברוך הבא און א דאנק נישט נאר פאר קומען נאר אויך פאר ברענגען אייער מאן אונזער היינטיגן רעדנער פון די רעדע האבן מיר פארשטייט זיך אלע הנאה געהאט, און מיר איך מען זאגט מיר אז אין זאל געפינט זיך מיט אונז א גאסט פון קאוונע ליטע, און ער פארט שוין אין גיכן צוריק אהיים, ווילן מיר אים ווינטשן קודם כל קודם כל באגריסן און דורך איהם שיקן אונזער הארציקע באגריסונג צו דער ליטווישער אידישער קהילה, און גיט זיי אפ א גריס פון אונז, אז מיר טראכטן פון זיי, נישט קוקנדיג וואס מיר זענען אזוי ווייט. שטעלט זיך אויף, זייט אזוי גוט און לאמיר אייך זעהן ווער איז דער ער איז ארויסגעגאנגען. נו, דארף איך אייך נישט זאגן וואס פאר א הנאה ווען מיר האבן אלע געהאט פון דער וואונדערבארער, טיפער, אנאליטישער לעקציע, און מיר האפן אז גאר אין גיכן וועלן מיר האבן נאך א געלעגנהייט ווייטער איינצולאדן און ווייטער הערן אזעלכע רעדעס וואס מיר פילן אז ס'קומט אונז צו וויסן און אויכעט קוראזש. א דאנק פראפעסאר פישמאן און א גוטע נאכט.

פֿון דער יידישער פֿאָלקס-ביבליאָטעק אין מאָנטרעאָל, צוגעגרייט פֿאַר אונדז דורכן יידישן קלאַנג-אַרכיוו אין נאָמען פֿון פֿרענסיס בראַנד, אַ פּראָיעקט פֿונעם יידישן ביכער-צענטער אין אַמערסט, מאַסאַטשוסעטס. דאָס דרוקרעכט געהערט צו דער יידישער פֿאָלקס-ביבליאָטעק און דעם יידישן ביכער-צענטער. דער קאָאָרדינאַטאָר פֿונעם פּראָיעקט איז דזשאָרדען קוציק, פּאָל אַדעמס, פֿון דער פֿירמע